אוי רבותי! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף סד עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא ביי די צוויי פינטלעך. האבן מיר געהאט אין די משנה אזא סארט פאל. די כהן גדול, ער גייט מאכן זיין גורל. ער האט דא צוויי שעירים פאר זיך, איינס וועט זיין לשם, איינס וועט זיין לעזאזל, און ער נעמט ארויס טרף בקלפי. די רעכטע דער איז מיר געווארן די לשם, די לינקע דער איז מיר געווארן לעזאזל. פיין אלעס פיין און וואויל. פינף מינוט שפעטער וואס געשעהט איז, די איין בהמה שטארבט דא. לאמיר זאגן די לשם איז געשטארבן, לעזאזל איז געבליבן לעבן. וואס טו איך יעצט? צו קענען ווייטער מאכן די עבודה מוז איך האבן א לשם איך מוז האבן א לעזאזל. איז וואס טו איך? האבן מיר שוין געזאגט אין די משנה, גיי מאכן א פרישע גורל. ברענג נאכאמאל צוויי שעירים, מאך נאכאמאל א פרישע גורל, און יעצט וועסטו האבן א לשם מיט א לעזאזל. די פראבלעם איז נאר יעצט, למעשה שטיי איך דא מיט דריי בהמות. אין אונזערע פאל לאמיר זאגן, כ'האב א לעזאזל וואס איז מיר איבערגעבליבן פונעם ערשטן גורל, און נאכמאל צוויי בהמות פונעם נייען גורל. איז וואס טו איך דא יעצט למעשה, וועמען גיי איך נוצן, און מיט וואס גיי איך ווייטער גיין צו מאכן מיין עבודה? און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, אמר רב, זאגט רב, שני שבזוג ראשון יקרב. זאלסטו וויסן, די צווייטע, די איבריגע וואס איז נאך געבליבן פונעם ערשטן גורל, אים זאלסטו גיין נוצן, און נאך איז שני שבזוג שני ירעה, און נאך די צווייטע וואס מען דארף נישט האבן פונעם צווייטן גורל, אים זאלסטו ארויסשיקן גיין פאשענען. דאס הייסט אזוי, לאמיר בלייבן ביי אונזערע משל, אויב דער לשם איז געשטארבן, לעזאזל לעבט, זאגט רב, דעם וועסטו גיין נוצן, דער פונעם ערשטן גורל דער לעזאזל, אים לאזטו גיין נוצן, אים גייסטו נוצן, און נאך פונעם צווייטן גורל, דארפסט האבן א לשם, וועסטו נוצן די נייע לשם, און די נייע לעזאזל, ירעה עד שיסתאב, כ'שיק אים ארויס, כ'ווארט ביז ער באקומט א מום, איינמאל ס'האט א מום פארקויף איך עס, און מיט דעם בין איך מסדר די גאנצע זאך. רבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט ניין, שני שבזוג ראשון ירעה, שני שבזוג שני יקרב. רבי יוחנן זאגט די זעלבע זאך אבער פשוט פארקערט, ער זאגט ניין. לאמיר זאגן דער לשם דא איז געשטארבן, זאגט ער זאלסטו וויסן, איך וויל נישט זאלסט יעצט גיין נוצן מיר די לעזאזל פונעם ערשטן גורל. דער ערשטער גורל מיט דעם ביסטו געענדיגט, איינס איז געשטארבן איז די חבר איז אויך גארנישט ווערט. ווען דו גייסט יעצט נוצן א לעזאזל א לשם, נוץ עס נאר פונעם צווייטן גורל. און די זעלבע זאך איז אויך פארקערט. אויב לאמיר זאגן דער לשם איז געבליבן לעבן און די לעזאזל איז געשטארבן, זאגט רבי יוחנן, גיי אים נישט נוצן דעם אלטן לשם, הייב אן פון פריש, דו מאכסט א פרישן גורל, וועסט נוצן די נייע לשם און די נייע לעזאזל. דאס הייסט קומט דא אויס בעצם א מחלוקת צווישן רב מיט רבי יוחנן. רב זאגט זאלסטו וויסן, מען נוצט אייביג די איינע וואס איז איבערגעבליבן פונעם ערשטן גורל, און איינס די נייע וואס איך דארף האבן פונעם נייען גורל. משא"כ רבי יוחנן זאגט ניין, נישט דא אזא זאך, די אלטע גורל איז געענדיגט, דאס גייסטו בכלל מער נישט נוצן, וואס דו נוצסט יא איז נאר פונעם נייעם גורל, דאס גייסטו יעצט ווייטער נוצן. און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט במאי כמפלגה, וואס איז דא די מחלוקת, וואס איז די מקור פון זייער מחלוקת, קען איך יא נוצן ערשטע, קען איך נישט נוצן ערשטע, וואס איז זייער מחלוקת. אויף דעם ענטפערט די גמרא אזוי, רב סובר בעלי חיים אינן נידחין. רב האט געהאלטן, זאלסטו וויסן, בעלי חיים אינן נידחין, זיי ווערן נישט אוועקגעשטופט דורך דעם וואס כ'האב עס איינמאל נישט געקענט נוצן. יא, ביסט געווען גערעכט. איך דארף האבן א לשם, איך דארף האבן א לעזאזל. יעצט לאמיר זאגן אונזער לשם איז געשטארבן, און לעזאזל איז איבערגעבליבן. זאגט דיר רב, איך פארשטיי די לעזאזל קען איך נישט נוצן אן אז וואס ער זאל האבן א פארטנער, אוודאי מוז איך האבן צוויי, אין די מינוט קען איך גארנישט טון מיט אים, אבער די מינוט וואס איך האב צוריק דא א לשם קען איך אים ווייטער נוצן, דאס הייסט ער איז נישט קאליע געווארן פאר אייביג, יא ער איז קאליע געווארן יעצט ווילאנג ער האט נישט קיין שותף, אבער די מינוט וואס ער האט א שותף אוודאי קענסטו ווייטער גיין און אים ווייטער נוצן. און ווי רש"י לייגט צו, דאס איז אלעס לפני השחיטה. די מינוט אבער וואס איז געווען נאכן שחיטה, לאמיר זאגן די משתלח איז געשטארבן נאכדעם וואס מען האט שוין געמאכט די שחיטה, אויף דעם איז ער מסכים מען קען נישט ווייטער נוצן דעם דם מען דארף פריש אנהייבן אינגאנצן. און זאגט רש"י די גאנצע מחלוקת איז דא בשעת ביידע לעבן נאך, איך האב דא צוויי בהמות, און איינס פון זיי איז געשטארבן, זאגט רב, אקעי איך ווייס יעדע איינער דארף האבן די צווייטע דארף האבן א שותף, איינס איז געשטארבן, נאו פראבלעם, ווארט לייג אים אויף א זייט דערווייל קען איך אים טאקע נישט נוצן, כ'וועל מאכן א פרישע גורל, איך ברענג די ריפלעיסמענט, די מינוט וואס איך האב די ריפלעיסמענט קען איך ווייטער גיין. ורבי יוחנן סבר בעלי חיים נידחין, אבער רבי יוחנן קריגט זיך, און ער זאגט ניין, בעלי חיים נידחין, דאס מיינט צו זאגן, איינמאל וואס איך האב דא א בהמה וואס איך האב נישט געקענט נוצן, אפילו ס'איז נאר פאר א שטיק צייט, אבער אין די מינוט וואס ער האט פארלוירן זיין שותף, קען איך אים מער נישט נוצן, אויב אזוי זאלסטו וויסן, נידחין, דאס איז אפגעשטופט געווארן פאר אייביג איך קען דאס מער נישט גיין נוצן. און פאר דעם ווען דו גייסט דא מאכן א פרישע גורל, איז נישט נאר מיט דעם גייסטו מאכן א פרישע גורל צו ברענגען איינס די וואס פעלט מיך, ניין, איך מאך א פרישע גורל צו ברענגען ביידע נייע, ווייל די וואס איך האב פריער געהאט פונעם ערשטן גורל, ער איז נידחין, ער איז אפגעשטופט געווארן, און דאס איז עס מיט אים. פרעגט די גמרא יעצט מאי טעמא דרב, זיי מיר מוחל מסביר וואס איז די טעם פון רב, רב זאגט אינן נידחין, איך קען אים ווייטער נוצן. לאמיר דא פארשטיין וואס איז זיין לאגיק פארוואס לערנט ער אזוי. און אויף דעם ענטפערט די גמרא דיליף ממחוסר זמן, א פשוט'ן תירוץ האב איך פאר דיר, מחוסר זמן. ווי מיר ווייסן, און מ'האט שוין געלערנט אויפ'ן פריערדיגן עמוד, יעדע בהמה פאר כ'זאל עס קענען נוצן פאר קרבן, מוז זי זיין כאטשיג אכט טעג אלט. פאר אכט טעג קען איך עס נישט מקדיש זיין, איך קען עס נישט נוצן אלס קרבן, כ'קען גארנישט טון דערמיט. ער זאגט אזוי, מחוסר זמן, לאו אף על גב דהשתא לא חזי, ווילאנג ס'איז נאכנישט אנגעקומען צום אכטן טאג, קען איך עס נישט נוצן, איך קען גארנישט טון דערמיט. אבער כי הדר מיחזי שפיר דמי. אבער די מינוט וואס זי קומט אן צום אכטן טאג, עס איז יעצט געווארן אכט טעג, זאגט מען דיר אדרבה, יא, גיי עס נוצן, וועסט מאכן א קרבן פון דעם געזונטערהייט, קענסט מאכן וואס דו ווילסט. דאס הייסט, עס איז געווען א זמן וואס איך האב עס נישט געקענט נוצן, און יעצט איז געקומען די צייט, אה, יעצט קענסטו עס יא גיין נוצן. דאס הייסט, עס איז געווען אמאל נדחה, ביז צום אכטן טאג איז דאס געווען אפגעשטופט, ביים אכטן טאג איז דאס געווארן א גוטן קרבן. דאס הייסט איך זע אזא געדאנק אז א זאך טויגט נישט און שפעטער טויגט עס יא, און פאר דעם וויל ער זאגן הכא נמי לא שנא, און אויב אזוי וועל איך דיר זאגן די זעלבע זאך ביי אונז, וואס די גרויסע חילוק? ס'איז געווען א צייט וואס מ'האט עס געקענט נוצן, שפעטער איז עס געווארן אפגעשטופט, און שפעטער קען איך אים צוריק אנהייבן נוצן. אזוי ווי דארטן זע איך אז מ'קען טון אזא זאך, א זאך וואס טויגט נישט קען ווערן צוריק אקעי, די זעלבע זאך דא אויך, איך האב דא א קרבן וואס איז נישט געווען אקעי, יעצט ווערט עס צוריק אקעי די מינוט וואס ס'האט א נייע פארטנער. אויף דעם זאגט די גמרא וואס עפעס? מי דמי דאס עפעס א צוגלייך? התם לא איתחזי כלל. דארטן ביים קינד, די בעיבי וואס איז דא א קליינע קרבן, ס'איז נאכנישט אכט טעג, דארטן איז קיינמאל נישט געווען גרייט צו גיין נוצן. טאג איינס, צוויי, דריי, פיר, פינף, זעקס, זיבן, איז דאס בכלל נאכנישט געווען קיין קרבן, כ'האב עס קיינמאל נישט געקענט נוצן. און וואס יעצט איז עס געווארן גרייט, ס'איז געקומען די ריכטיגע עידזש איז עס געווארן גרייט. מה שאין כן הכא, הכא נראה ונדחה, דא איז דאך אסאך ערגער, די שעיר לשם שעיר לעזאזל, די פארטנער די שותף איז געשטארבן, איז ביז יעצט זענען ביידע געווען אקעי, יעצט לאמיר זאגן די לשם איז אוועק, בלייב איך דא מיטן שעיר לעזאזל וואס איז אויס קרבן געווארן, דאס הייסט ער איז געווען ביז א מינוט צוריק איז געווען אלעס פיין און וואויל ווייל ער האט געהאט א שותף, יעצט זיין שותף איז געשטארבן איז ער קאליע געווארן. עס איז געווען גוט, אויס גוט, און פון גוט, אויס גוט, צוריק ווערן יא גוט, דאס איז א צווייטע מעשה. ביי מחוסר זמן, דארטן איז א צווייטע מעשה, קיינמאל נישט געווען אקעי. נאר וואס, ס'האט געדארפט אנקומען צו די סטעידזש, די מינוט איז געווארן אקעי, טוישט זיך עס און יעצט איז אלעס אקעי. מה שאין כן דא איז געווען אקעי, נישט אקעי און יעצט יא צוריק, דאס איז נישט קיין צוגלייך. און פאר דעם ענטפערט די גמרא ווייסט וואס ביסט גערעכט. לאמיר ברענגען א צווייטע סיבה, אלא היינו טעמא דרב דיליף מבעל מום עובר, א בהמה וואס איז א בעל מום עובר, ס'דא עפעס א בעל מום אבער ס'גייט באלד אוועק גיין, וואס דארטן זעה איך אזוי, בעל מום עובר לאו אף על גב דלא חזי השתא, אפילו די מינוט וואס די בהמה האט א מום ביסטו גערעכט מ'קען זי נישט נוצן, אבער כי הדר מיחזי שפיר דמי, די מינוט וואס די מום גייט אוועק גיין, אוודאי קענסטו גיין נוצן די בהמה, קענסט טון מיט דעם וואס דו ווילסט. דאס הייסט, ס'איז געווען אקעי, ס'האט באקומען א מום איז עס נישט אקעי, די מום גייט אוועק קענסט עס צוריק אנהייבן נוצן. און אויב אזוי הכא נמי לא שנא, אויב אזוי וועל איך דיר זאגן די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט. דער שעיר לעזאזל. ביז יעצט האט מען אים געקענט נוצן ווייל ער האט געהאט א שותף דעם לשם. דער לשם איז געשטארבן ווערט ער אויס, יעצט קענסטו אים מער נישט נוצן. יעצט האב איך א נייע לשם, פיין קען איך אים צוריק אנהייבן נוצן. ס'איז די זעלבע זאך ווי די בעל מום עובר. כ'האב עס יא געקענט נוצן, מום געווען קען איך עס נישט נוצן, מום איז אוועק געגאנגען קען איך עס יא צוריק נוצן. און פאר דעם זאגט רב זאלסטו וויסן, די זעלבע הלכה וואס איך זע ביי מום עובר, זאג איך אויך דא ביי אונזערע בהמה. נאר אויף דעם פרעגט די גמרא והתם מנא לן, ווער זאגט דיך טאקע? ווער זאגט דיך טאקע ביי א מום עובר, אז די מינוט וואס די מום גייט אוועק קען איך עס צוריק אנהייבן נוצן? און אויף דעם ענטפערט די גמרא אזוי, דכתיב, די פסוק זאגט אונז אזוי, כי משחתם בהם מום בם, זאגט ער אזוי, די תורה זאגט אונז, ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלקיכם מכל אלה, דאס הייסט פאר דעם איז געווען א גאנצע ליסט פון אלע מומים, די תורה זאגט אונז גיי נישט נוצן אזא סארט קרבן, און די תורה זאגט אפילו א גוי וויל דיך געבן אזא קרבן וואס ער אליינס פאר זיך דארט אין אנדערע פלעצער נוצן זיי יא די זאכן, אבער ניין זאלסטו וויסן נישט דא אזא מושג, כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם. זאגט אונז די תורה זאלסטו וויסן, אזא זאך גייט נישט, מום בם, ס'דא א מום אויף דעם, מ'קען עס נישט נוצן. און אויף דעם דרש'נט ער, מום בם, זאלסטו וויסן, דאס האט א מום, דווקא דעמאלס הוא דלא ירצו, אבער הא עבר זמן לא, אבער הא עבר מומן, אויב די מום איז אוועקגעגאנגען ירצו איז אקעי. ווילאנג ס'איז מום בם, די מום איז דא אויף די בהמה, זאג איך דיר זאלסטו וויסן ס'איז א פראבלעם. אבער זאלסטו וויסן די מינוט וואס די מום גייט אוועק, די מום איז שוין מער נישט דא, קענסטו מאכן מיט דעם וואס דו ווילסט. און יעדער איינער איז מסכים צו דעם. איז פאר דעם זאגט רב, קוק אהער, כי משחתם בהם מום בם, די ווארט מום בם זאגט מיר ווילאנג די בהמה האט א מום אויף זיך, דעמאלטס איז א פראבלעם, די מינוט וואס די מום גייט אוועק, פיין איז אלעס אקעי. און אויב אזוי זאגט ער די זעלבע זאך דא ביי אונזער שעיר. יא ער האט געהאט א פראבלעם ווייל זיין שותף איז געשטארבן, יעצט וואס איך האב אים צוגעשטעלט א נייע שותף איז אלעס צוריק אקעי קען איך אים צוריק נוצן, פארדעם זאגט רב זאלסטו וויסן ס'איז אלעס פיין און וואויל, די מינוט כ'האב יא א נייע בהמה, כ'האב א נייע שותף, קען איך ווייטער גיין און איך קען נוצן דעם ערשטן און איך קען נוצן דעם צווייטן. און אויף דעם זאגט די גמרא יעצט אקעי, ורבי יוחנן, לאמיר דא פארשטיין וואס טוט זיך. די חלק פון מום בם ביסטו דאך רבי יוחנן מסכים, די תורה זאגט אונז מום בם ווילאנג ס'האט א מום, די מינוט וואס די מום גייט אוועק איז אלעס צוריק אקעי. און אויב אזוי פרעג איך דיר רבי יוחנן זיי מיר דו יעצט מסביר, פארוואס זאגסטו מען קען נישט נוצן דעם שעיר לשם פונעם ערשטן גורל? גיי יא נוצן דעם ערשטן גורל מיט א שותף פונעם צווייטן גורל, פארוואס זאגסטו מען קען נאר נוצן אלע בהמות פונעם צווייטן גורל און גארנישט נישט פונעם ערשטן? און אויף דעם זאגט רבי יוחנן, מיעט רחמנא בהם. די תורה זאגט אונז בהם. וואס מיינט די ווארט בהם? הם הוא דכי עבר מומן ירצו, אבער הא כל דחויין, הואיל ונדחו נדחו. זאגט א אינטערעסאנטע זאך רבי יוחנן. זאגט רבי יוחנן, איך בין מסכים מיט דעם דין, אז א בהמה וואס האט א מום אוודאי קען איך עס גיין ווייטער נוצן די מינוט וואס די מום איז אוועקגעגאנגען. אבער זאלסטו וויסן די תורה זאגט מיר בהם, דער דין איז שפעציעל געזאגט פאר בהמה וואס האט א מום, ביי אונזערע גורל דא, דער שעיר לעזאזל, ער האט נישט געהאט קיין מום, זיין שותף איז אים געשטארבן, דאס הייסט ער איז נדחה געווארן. ווען שטערט מען נישט די נדחה, דאס איז נאר ביי מום עובר, די מום איז אוועק קענסטו צוריק גיין אים נוצן די בהמה אלעס איז פיין און וואויל, אבער דאס איז נאר בהם נאר דארטן ביי מום נאר דארטן העט עס ארבעטן. אבער ביי אונז דא ביים גורל, ביים שעיר להשם, שעיר לעזאזל, זאלסטו וויסן דאס ארבעט נישט, אין די מינוט וואס ס'איז נדחה איז עס נדחה, הואיל ונדחי, נדחי, איינמאל ס'איז אפגעשטופט געווארן איינמאל, דאס איז עס, קען איך עס מער נישט צוריק ברענגען. און פאר דעם זאגט ער, די תורה לייגט אונז צו א בהם צו זאגן, די טריק צו זאגן ס'ארבעט יא, ס'ארבעט נישט און שפעטער צוריק ארבעט עס יא, איך קען עס נוצן, דאס ארבעט נאר ביי מום, ביי אנדערע זאכן ארבעט דאס נישט. ורב, נו, רב, שטייט טאקע בהם, וואס העסטו ענטפערן? און אויף דעם זאגט די גמרא ורב האי בהם, בעינייהו דלא בעינייהו דלא מירצי, הא על ידי תערובות מירצי. זאגט רב, ניין, איך ווייס ס'שטייט דארטן בהם, אבער די בהם לערנט מיך אויס א צווייטע זאך, די בהם לערנט מיך אויס, זאלסטו וויסן, א קרבן אליינס א מום בהמה אליינס, דאס קען איך נישט מקריב זיין אויפן מזבח. אבער די מינוט וואס ס'איז אויסגעמישט דא מיט אנדערע, און לאמיר זאגן איך האב דא אויפגעלייגט אויפן מזבח עטליכע בהמות, און איינס פון זיי איז א מום נאר איך ווייס נישט וואס ס'איז, אויף דעם זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן דאס איז נישט קיין פראבלעם קענסט עס ווייטער גיין מקריב זיין. ווען האב איך א פראבלעם מיט א בעל מום? דאס איז בהם, ווילאנג זיי זענען אליינס. ווילאנג איך נעם א בהמה וואס איז א בעל מום און איך לייג אים ארויף אויפן מזבח. אויף דעם זאגט ער ניין ניין ניין דו טארסט דאס נישט טון. אבער אויב איז ער אויסגעמישט מיט אנדערע, און יעצט איז דא א גאנצע חברה דא פעקלעך פון קרבנות וואס איך ווייס נישט וואס איז די בעל מום וואס נישט, קען איך יעצט ווייטער גיין קען איך נישט ווייטער גיין? און אויף דעם זאגט די תורה יא קענסט ווייטער גיין, ווייל ווען איז מקריב זיין א בעל מום א פראבלעם? דאס איז נאר בעיני ווען ער איז אינגאנצן אליינס, ווען ער איז נישט אליינס דעמאלטס נישט קיין פראבלעם. כדתנן אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין א משנה, אייברים תמימים באייברים בעלי מומין. איך האב דא די מזבח, בטעות האט מען דא געמאכט עפעס א גרויסע מיקס אפ, מען האט ארויף געלייגט אויפן מזבח פון א עולה פון א בעל מום, און נאך עפעס שטיקלעך פון א עולה פון פון נארמאלע גוטע קרבנות. יעצט וואס איז געשעהן? וואס טוה איך יעצט? קען איך ווייטער גיין? קען איך נישט מקריב זיין? וואס טוה איך דא? איז רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט אם קרב הראש של אחד מהן, אויב איינס האב איך שוין מקריב געווען, און יעצט פשוט האב איך א גאנצע פייל וואס איז לעפט אווערס און איך כאפ זיך איין מינוט, דא האט זיך אויסגעמישט עפעס א בעל מום בהמה, אויף דעם זאגט ער יקריבו כל הראשין כולן קענסטו ווייטער גיין, מ'האט שוין מקריב געווען איין ראש, פיין אלעס קענסטו ווייטער ארויף לייגן אלע ראשן קענסטו ווייטער ארויף לייגן. אדער כרעיו של אחד מהן יקרבו כל הכרעים שלו כולן, דאס הייסט די מינוט וואס איך האב שוין עפעס ארויפגעלייגט קען איך עס תולה זיין דאס וואס איך האב ארויפגעלייגט דאס איז געווען די בעל מום און די גאנצע פייל דא אלעס איז אקעי. דאס הייסט אזוי, בעצם מדאורייתא זאלסטו וויסן מדאורייתא נישט קיין שום פראבלעם, מדאורייתא קענסטו גיין לכתחילה אפילו האסט נאך גארנישט פארברענט קענסטו אלעס גיין פארברענען ווייל די תורה זאגט מיר בהם, און בהם מיינט צו זאגן זאלסטו וויסן די מינוט איך האב דא אויסגעמישט איז דאס מער נישט קיין פראבלעם בעל מום. נאר וואס מדרבנן איז עס יא א פראבלעם. נאר זאגן רבנן, די מינוט וואס איינס איז שוין געווארן פארברענט אויפן מזבח, קען איך דאך תולה זאגן און זען, ווייסטו וואס, דער וואס איז געווארן פארברענט דאס איז געווען גראדע דער בעל מום, און וואס איך האב דא איז אלעס כשר, און אויב אזוי קען איך שוין אלעס לייגן אויפן מזבח און אויף דעם איז נישט געווען קיין תקנות מדרבנן. דאס הייסט, הגם מדרבנן נארמאל איז דא א תקנה אז ווען ס'איז אויסגעמישט טאר איך גארנישט פארברענען, נאר דא היות איינס האט מען שוין פארברענט קען איך אלעס גיין ווייטער פארברענען, אבער ווארט, מדאורייתא זאגט רבי אליעזר, קענסט אלעס לייגן לכתחילה אפילו אויפן מזבח, ס'א גזירה דרבנן זאלסט נישט, פארוואס ווייל די תורה זאגט אונז בהם, און די בהם מיינט דיר צו זאגן זאלסטו וויסן, ווען איז א פראבלעם ארויפצולייגן א בעל מום, דאס איז נאר ווען ער גייט אליינס דארטן. אליינס נעמען א זאך וואס איז א בעל מום לייגן אויף מזבח דאס איז א פראבלעם, אבער אויסגעמישטערהייט איז דאס נישט קיין שום פראבלעם. וחכמים אומרים אפילו קרבו כולן חוץ מאחד מהן יצא לבית השריפה אלעס דארף ארויסגיין לבית השריפה. איז פאר דעם זאגט ער, איך פארשטיי רבי יוחנן דו האסט גענומען דעם ווארט בהם, אבער ניין ניין, איך זאג נישט איך בין נישט מסכים צו דיך אז בהם מיינט נאר אויף בעלי מום און דארטן ארבעט דאס אז ווען ס'איז מער נישט ראוי און שפעטער ווערט עס צוריק ראוי איז עס אקעי. איך האלט לעולם ארבעט עס אייביג, און ביי אונזערע שעירים, טאמער איינס איז געשטארבן, די שותף איז נישט דא, פשט ס'איז געווארן נדחה, אבער אפילו יעצט ווען איך שטעל אים צו א פרישע, איז דאס אקעי, ווייל ס'ווערט אויס נדחה, אזוי ווי איך זעה ביים בעל מום. איי פרעגסטו מיך רב וואס טוה איך מיטן ווארט בהם? בהם לערן איך א צווייטע חידוש אזוי ווי רב אלעזר האט געזאגט אז איך מעג עס פארברענען אליינס קען איך עס נישט אבער צוזאם מיט אנדערע אז ס'געווען אויסגעמישט קען איך עס גיין פארברענען. פרעגט די גמרא ואידך, און רבי יוחנן, ווי לערנט ער דעם דין? דאס הייסט, בעצם קען די גמרא זאגן, רבי יוחנן האלט ווי רבנן, מען קען, מען קען עס נישט לערנען, מען קען נישט מאכן, מען קען נישט האבן אויסגעמישטע בהמות, גיין פארברענען, און ממילא די גאנצע זאך איז מסודר. נו, אפילו איך וויל זאגן, אז ער האלט יא ווי רבי אלעזר, למעשה זיי מיר מסביר ווי דו גייסט עס לערנען פונעם פסוק, דו נוצט דאך שוין בהם פאר עפעס, נו אויף דעם זאגט ער, נפקא ליה מבם בהם, ער לערנט עס פונעם ווארט בם בהם, דא וואלט געקענט שטיין דא בהם אן א אן א היי, סתם סתם בם, און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, וויבאלד די תורה זאגט מיר בהם, לערן איך צוויי זאכן פון דעם, די בם וואלט מיר געזאגט זאלסטו וויסן, אזוי ווי איך האב דיר פריער געזאגט, דווקא דא ביי מום ארבעט דאס אז איך קען עס נישט נוצן פאר א מינוט און שפעטער קען איך עס יא נוצן דאס איז אקעי, אבער אנדערע זאכן נישט, און היות די תורה זאגט מיר בהם מיט א היי. און די היי בעצם וואלט נישט געדארפט שטיין, ס'וואלט געקענט שטיין בם, לערן איך דיר דעם וואס רבי אליעזר האט געזאגט, אז זאכן וואס זענען אויסגעמישט, זאלסטו וויסן, איך קען עס ארויפלייגן אין מזבח, איך קען עס פארברענען צוזאמען. ואידך, נו, רב, האט דאך גערעכט רבי יוחנן, אויב אזוי זע איך דאך דא א עקסטער היי דא, אויב אזוי קען איך דאך לערנען ביידע לימודים ווי רבי יוחנן זאגט, אויב אזוי ווייטער פרעג איך אויף דיך רב, און אויף דעם ענטפערט די גמרא, בם בהם לא דריש, די עקסטער היי זאגן דאס איז עקסטער דרשה פאר זיך אליינס, דאס זאגט ער לא דריש, דאס האב איך נישט געהאט בקבלה, פאר דעם לערן איך נישט אזוי, און וואס איך לערן יא איז איין זאך, בהם לערנט מיך אויס, אויסגעמישטהייט איז אקעי, מום בם זאגט מיר די מינוט די מום גייט אוועק קען איך עס צוריק אנהייבן נוצן, אבער דאס איז נישט לימיטעד נאר צו מום, דאס קען איך אויך טון ביים שעיר לשם שעיר לעזאזל, מה שאין כן רבי יוחנן זאגט ניין, דאס איז נאר לימיטעד צו מום. מום קען איך צוריק שפעטער גיין נוצן, פארוואס? ווייל די תורה זאגט מיר בהם, און בהם וואלט געקענט שטיין בם, למעשה שטייט בהם מיט א היי, זאגט ער זאלסט וויסן איך האב צוויי לימודים. גייט די גמרא יעצט צוריק, און די גמרא פרעגט יעצט אויף רב. לאמיר נאכאמאל אנקוקן שיטת רב. לאמיר זאגן אונזער לשם איז געשטארבן, זאגט אונז רב, גייסט מאכן א פרישע גורל, יעצט ווען דו האסט געמאכט א פרישע גורל העסטו האבן צוויי פרישע בהמות, איז אונזער לשם איז געשטארבן נאו פראבלעם, העסטו נוצן פונעם נייען גורל די לשם, פונעם אלטן גורל העסטו נוצן די לעזאזל, העסט מאכן א שותפות צווישן די צוויי צוזאמען. נו אויף דעם פרעגט די גמרא, איין מינוט, ולרב, נהי נמי דבעלי חיים אינן נידחין, כ'פארשטיי זייער גוט, בעלי חיים אינן נידחין, די ערשטע איז נאך אלץ אקעי, כ'קען ווייטער גיין דאס נוצן, אבער פרעג איך דיך איין מינוט, אי בעי האי נקריב אי בעי האי נקריב. רב, פארוואס שטופסטו מיר דו זאגסט מיר ווען דו גייסט נוצן נעם די ערשטע פונעם די איבריגע וואס איז געבליבן פונעם ערשטן גורל און די נייע וואס פעלט דיך פונעם נייען גורל. אויב זאגסטו מיר אז ס'איז נישט נדחה געב מיך די טשויס וועלכע איך וויל נוצן, אפשר וויל איך נוצן נאר פונעם נייען גורל? פארוואס זאגסטו מיר איך מוז נוצן די ערשטע איבערגעבליבענע פונעם אלטן גורל און איינס פונעם נייען? לאז מיך מאכן וואס איך וויל. אויף דעם ענטפערט די גמרא אמר רבא, רב סבר לה כרבי יוסי, דאמר מצוה בראשון, אזוי ווי מ'האט שוין דערמאנט אין פריערדיגע, מען האט שוין גערעדט וועגן דעם אז מצוה בראשון, פרעגט די גמרא הי רבי יוסי וועלכע רבי יוסי ווי זעה איך די מקור אז מצוה בראשון? אויף דעם זאגט די גמרא אי נימא רבי יוסי דקופות, ווי מיר ווייסן רבי יוסי פון קופות, וואס שטייט דארטן ביי די שקלים, אידן האבן געגעבן מחצית השקל, מען האט עס אריין געלייגט אין עפעס א לשכה אין בית המקדש, דריי מאל א יאר פלעגט מען קומען דארטן מיט כלים וואס זענען געווען גרויס דריי סאין, מען האט ארויס גענומען דארטן די געלט, ווי די גמרא זאגט דתנן, שלוש שלש קופות של שלש שלש סאין שבהן תורמין את הלשכה, וכתוב עליהן א' בית ג', און אויף יעדע קופה האט מען געשריבן א' בית ג', ותניא אמר רבי יוסי למה כתוב עליהן א' בית ג', לידע איזה מהן נתרמה ראשון. זאלסט וויסן, ווען איך גיי יעצט אויסליידן איך גיי יעצט קויפן געלט, פון די געלט קרבנות, וועלכע פושקע זאל איך נוצן? די ערשטע, די צווייטע, די דריטע? האט מען געשריבן א' בית ג', זאלסט גיין צו די ערשטע וואס מען האט אנגעפילט די ערשטע און פון דארט זאלסטו ארויס נעמען געלט צו גיין קויפן די קרבנות. להביא הימנה ראשון. פארוואס? שמצוה בראשון. זעהסט ס'איז דאך קלאר דארטן, שיטת רבי יוסי איז געווען מצוה בראשון, און אויב אזוי איז די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט. דו פרעגסט מיר לפי רבי יוסי, לפי רב, פארוואס זאל איך צוריק גיין צום ערשטן גורל? תירוץ איז מצוה בראשון, ס'דא עפעס א ספעציעלע חשיבות צו דעם אז איך זאל נוצן די וואס כ'האב אנגעהויבן די ערשטע, פאר דעם נוצט די לעזאזל פונעם ערשטן גורל, אדער די לשם, וואטעווער ס'איז איבערגעבליבן, און איינס עס נוצן פונעם נייען גורל. אויף דעם זאגט די גמרא האסט נישט קיין גוטע צושטעל דער רבי יוסי, ווייל דילמא שאני התם דבעידנא דאתחזי קמייתא לא אתחזי בתרייתא. דארטן, די די די בהמות דא, ווען זענען זיי געווארן גרייט, לאמיר זאגן דער לשם איז געשטארבן, יעצט האב איך א לעזאזל פונעם אלטן גורל, און איך האב א לעזאזל פונעם נייען גורל. די צוויי בהמות, די צוויי לעזאזלס, ווען ווערן זיי גרייט צו ווערן א לעזאזל אויף ארויסגעשיקט צו ווערן? דאס איז דאך אוודאי נאר נאכדעם וואס מען האט שוין געשפריצט דעם דם פונעם לשם. דאס הייסט ביידע זענען געווארן גרייט אויפן זעלבע מינוט צו ארויסצוגיין צו לעזאזל. אויב אזוי וויל איך צו זאגן די ערשטע האט נישט קיין גרעסערע חשיבות ווי די צווייטע. ביים געלט, וואס די געלט כאפ איך אן מיטן כלי, איך נעם ארויס, איך פיל אן איין כלי, איך לייג עס אוועק. צווייטע כלי, איך לייג עס אויפן זייט. דריטע כלי, איך לייג עס אויפן זייט. מיין ערשטע כלי איז געווארן גרייט צו גיין קויפן א קרבן דערפון, די מינוט וואס ס'איז געווען פול. די צווייטע איז נאכנישט געווען גרייט, די דריטע איז נאכנישט געווען גרייט. און אויב אזוי וויל איך פארשטיין, דארטן איז דא אן ענין זאגט רבי יוסי, דו הייבסט אן קויפן, קויף געלט, נוץ געלט וואס איז פונעם ערשטן כלי ערשט. ווייל מצוה בראשון, אבער דער איז טאקע געווען ערשט גרייט, מה שאין כן ביי אונז, די צוויי ציגעלעך, קיינער נישט געווען גרייט פארן אנדערע צו ווערן די לעזאזל, קיינער נישט געווארן גרייט אויף ארויס צו ווערן געשיקט, איינס מער ווי די צווייטן, נו אויב אזוי אפשר דארט נישט דא קיין ענין צו גיין מאכן מצוה בראשון. און פון דעם הייבט די גמרא אלא רבי יוסי דפסח, דתניא אז אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, המפריש פסחו, א מענטש האט ערב פסח אינדערפרי, ער זאגט דאס איז מיין קרבן פסח, ואבד, למעשה האט זיך עס פארלוירן, והפריש אחר תחתיו, פאר חצות נעמט ער נאך איינס, און ער זאגט ווייסט וואס, דאס זאל זיין מיין קרבן פסח, ואחר כך נמצא הראשון, יעצט אפילו פאר חצות טרעפט ער נאך דארטן זיין ערשטע, בלייבט יעצט סטאק דא מיט צוויי בהמות, כ'האב איין שעפעלע, נאך א שעפעלע, ביידע זענען פסח'ס, וועלכע זאל איך גיין נוצן? והרי שניהם עומדין, איז הלכה זאגן רבנן איזה מהן שירצה יקרב דברי חכמים. דברי חכמים איז יור טשויס, קענסט זיך אויסוועלן וואס דו ווילסט. אבער רבי יוסי אומר ניין מצוה בראשון, ס'איז א מצוה צו נעמען די ערשטן, ואם היה שני מובחר ממנו יביאנו, אויב אבער איינס איז שענער ווי די צווייטע פיין זאלסט נעמען דעם צווייטן, אבער בעצם זאלסטו גיין נעמען די ערשטע. איז לאמיר דא אויסרעכענען ווען זענען די צוויי געווארן גרייט? אוודאי דעם מינוט עס איז געווארן חצות, ס'ווערט חצות, ווערן ביידע יעצט ראוי צו זיין א קרבן פסח, דאס הייסט ביידע זענען געווארן ראוי אויפן זעלבע מינוט, און נאך אלס זאגט ער מיר גייען מצוה בראשון. אויב אזוי איז די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט. מצוה בראשון, יא כ'ווייס די צוויי שעירים זענען געווארן גרייט אויפן זעלבע מינוט, ביסט גערעכט מיט דעם, אבער מצוה בראשון, און פאר דעם זאגט רב, זאלסטו וויסן, דו האסט א אלטע לעזאזל פונעם ערשטן גורל, און א לעזאזל פונעם צווייטן, נוץ דעם אלטן, פארוואס אזוי ווי רבי יוסי האט געזאגט, מצוה בראשון. אויראיסא.